היום יום י ד שבט, במנחה אין אומרים תחנון, מנחה י ד שבט זאגט מען נישט קיין תחנון, ערב חמשה עשר בשבט, ווי דער אלטער רבי שרייבט אין סידור, א טו בשבט זאגט מען נישט קיין תחנון, און מנחה פאר טו בשבט זאגט מען אויכעט ניט קיין תחנון אזוי ווי אלע טעג וואס מען זאגט נישט קיין תחנון. ביי כבוד קדושת אבותינו הקדושים איז לבד דער ענין פון התעוררות רחמים אויף מקושרים ביי אונזערע הייליגע רעבעס, באזונדער פון דעם וואס זיי פלעגן מעורר רחמים זיין אויף די מקושרים, געווען אן עבודה פון דערמאנען בינו לבין עצמו די מקושרים און אריינטראכטן בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים. אז מען פלעגט זיך צווישן זיך ווען מען איז געזעצן אליין באזונדער, פלעגט מען זיך אריינטראכטן וועגן די אהבה און די התקשרות פון די מקושרים אין אן אופן פון כמים הפנים, וואס דאס איז מעורר די כוחות פנימיים פון דעם וואס מען טראכט וועגן אים, ווי מיר זעען במוחש אז מען קוקט שטארק אויף איינעם מוז ער א קוק טון. ווייל די הבטה פנימית איז מעורר דעם עצם הנפש, און אזוי איז אויך אין די כח פון די מחשבה. בשעת מ'קוקט זיך שטארק איין, רירט עס אן אין עצם הנפש און דאס גיט אים א ריר אן אז ער מוז זיך נתעורר ווערן אויף צוריק, איז אז מען קוקט, קוקט ער אויף צוריק און על דרך זה איז מחשבה, ווען מען טראכט אז דער רבי טראכט וועגן דיר, טראכסטו צוריק וועגן רעבן. איז דאס קומט פון א בריוו וואס דער רבי האט עס אויכעט אריינגעשטעלט, אונזער רבי האט עס אריינגעשטעלט אין א קונטרס אין תש ח, לג בעומר תש ח, איז אויך דא אין די הוספות איז דארטן דא צום מאמר דער בריוו, און דאס איז וועגן דעם ענין פון אהבה צווישן חסידים, פון א רעבן מיט חסידים, און פון חסידים צום רעבן, גאר שטארק טיפע עניינים, וואס דאס איז א בריוו וואס דער רבי האט געשריבן צו ר' מרדכי חפץ. און דער רבי שרייבט דאס איז ראש חודש חשוון און ער שרייבט איך האב באקומען דיין בריוו און יום טוב האב איך ניט געקענט ענטפערן הגם אז דיינע ווערטער זיינען גאר גאר וויכטיג וויילע ווען אנש אינטערעסירן זיך אין מיין געזונט איז דאס ביי מיר זייער טייער און דער רבי שרייבט ס'איז געוועזן אין תרס"ג בין איך געוועזן מיט מיין פאטער מיטן רעבן רשב בין איך געוועזן אין דער שטאט ווין און איך האב זוכה געווען איינע פון די נעכט הערן א לאנגע שיחה פון טאטן וואס הייסט עס חסידישע אהבה איינער צום צווייטן און די אהבה פון חסידים צו זייער רעבן און ווי טייער אזא ריינע אהבה איז למעלה און ווי טייער עס איז למטה. און דער טאטע האט דערציילט וואס ער האט געהערט פון זיין פעטער רבי חיים שניאור זלמן, צמח צדק'ס זון, אז אמאל איז ער אריין צו זיין פאטער צום צמח צדק און ער האט געהאלטן אינמיטן א סוגיא אין אבן העזר וועגן א שאלה פון עגונה, אינצווישן איז אריין מיין ברודער רבי ישראל נח און דער שוואגער רבי לוי יצחק, ער האט געהאט גאר גאר א שארפע קאפ און מ'האט זיך אנגעהויבן מתפלפל זיין אין דער סוגיא. זייער א טיפע סוגיא. מיין ברודער רבי ישראל נח האט געכאפט התפעלות פון די גאונות וואס ער האט געהערט פון טאטן, דאס הייסט פון צמח צדק, און ער האט געזאגט, איצטער זע איך דעם כח פון חסידים וואס זיי זענען מקושר און זיי בענטשן דיר מיטן גאנצן פולן הארצן. צמח צדק האט געענטפערט, אוודאי, די אהבה פון חסידים און זייערע ברכות שפאלט די הימלען. משה אליעס פון וויטעפסק, א גרויסער מקושר, זיין אהבה'דיגער הרחמן אין בענטשן טוט אויף גוטע פירות למעלה און ס'קומט אראפ בפועל אין א גוטן פועל דא למטה. און דער טאטע, דאס הייסט דער רבי רשב, האט מסביר געוועזן דעם ענין פון אהבה, מיר זעהן אז הגבוה למעלה יותר, וואס ער פאלט, פאלט ער וואס ווייטער, פון די נידעריגקייט ווי טיף אהבה איז אראפגעפאלן, עניינים פון וואס מען טאר ניט ליינען וועגן זיי, וואס זיי פארשלעפן די נשמה און זיינען מטמא, איז דאס אלץ וועגן אהבה. דאס ווייזט ווי טיף און ווי הייך איז דער שרש פון אהבה. דאס פאלט, ווען ס'פאלט, פאלט עס זייער ווייט. אין חסידות רעדט זיך די נפקא מינה צווישן נפש הבהמית און אופנים. וואס איז אופנים? אופנים איז שורשם בתוהו, זיי זענען נאך העכער ווי שרפים, וואס הגם אז שרפים זענען אויכעט פון תוהו, אבער זיי זענען מער מבורר, זיי זענען איידעלער. אבער אופנים שטייען נידריגער אין עולמות. פארוואס? ווייל שרפים שטייען אין בריאה און אופנים שטייען אין עשיה, דאס הייסט זיי פאלן אראפ נידריגער, און נפש הבהמית איז שרשו פון אופנים, און שרש שרשו איז אין תוהו, און פון דערויף קומט ארויס דער נפש הבהמית. הויך איז ער גאר הויך. נאך העכער ווי מדריגה פון תוהו, וואס דאס דערגרייכט אין שרש פון אופנים, און דער מעמד פון נפש הבהמית איז נאך נידריגער ווי די אופנים, ער פאלט גאר גאר טיף, עס קומט אראפ אין עולם הזה הגשמי, און ער איז גאר טיף. נאך א ענין איז דא, וואס אופנים קומען אראפ אין עולם עשי' הרוחניות, זיי בלייבן אבער קדושה. שרפים זענען שוין לאחר הבירור, אבער אופנים זענען נאך ניט נתברר געווארן, אבער נפש הבהמית קען פאלן נאך נידריגער ער קען זיין היפך פון אלוקות איז ער דאך נידריגער, אבער די ירידה באווייזט ווי דער שרש איז נאך העכער און נאך טיפער. במילא איז די עליה לאחר העבודה איז ער גאר גאר הויך, וואס על דרך זה אין מידת האהבה, וויבאלד אז מ'זעהט אז ס'האט אזא טיפע ירידה, ס'קען אראפשלעפן דעם נפש און מטמא זיין עס, ווייזט דאס ווי דער שרש פון אהבה ווי הויך ער איז, און דער כח עליון וואס אהבה האט אין זיך, וואס אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות, אהבה איז דער חוט המקשר חסידים איינער מיט דעם אנדערן, און דער חוט המקשר רבי מיט חסידים, און חסידים מיט רבי'ן, אייגענטליך דאס איז אויכעט א יום יום וואס מ'וועט האבן אין אפאר טעג אין כ"ו שבט. אהבה איז הן בדרך אור ישר און הן בדרך אור חוזר האט קיינע מחיצות ניט און עס איז העכער פון די הגבלה פון מקום וזמן. דאס גייט סיי הייסט עס מלמעלה למטה און סיי מלמטה למעלה. דער רבי האט ליב חסידים און חסידים האבן ליב דעם רבי'ן. נאך מערער זאגט דער רבי אהבתי אתכם אמר הוי'. אלוקות וואס איז העכער פון זמן און מקום האט האלט אידן וואס זענען מלובש אין א גוף אין א נפש טבעי ובהמי און געפינט זיך אין א וועלט וואס איז מוגדר אין מקום און מוגבל אין זמן, און די אידן וואס געפינען זיך אין די הגדרה פון מקום און מוגבל אין זמן האבן האלט אלוקות וואס איז העכער פון זמן און מקום. במוחש זעט מען אז מען האט א אוהב נאמן אפילו אז ער איז בריחוק מקום וואס א שטח פון כמה אלפים פרסאות איז מפסיק ביניהם, איז דער נאהב ניט עלנט ווייל פאר אהבה איז ניט פאראן קיין מחיצה

האט דער הייליגער אהבה בליק געגעבן א כח אין עבודה, געוויזן א דרך אין ועשה טוב. ביי אבותינו הקדושים איז לבד דעם ענין פון התעוררות רחמים אויף די מקושרים געווען א עבודה פון הזכרת מקושרים דערמאנען בינו לבין עצמו די מקושרים און אריינטראכטן זיך בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים וואס דאס איז מעורר די כוחות פנימיים פון דעם וואס מען טראכט וועגן אים, וואס דאס איז דער היינטיקער היום יום. במוחש זעהן מיר אז מען קוקט שטארק אויף איינעם אפילו ווען ער זעהט ניט, מוז ער א קוק טאן, ווייל די הבטה פנימית איז מעורר דעם עצם הנפש, און אזוי איז דער כח המחשבה באהבה מוז מעורר זיין דעם עצם הנפש פון דעם נאהב און עס ווערט די התקשרות רוחני פון אוהב ונאהב, און הגם זיי זיינען בריחוק מקום גדול זיינען ביידע ניט עלנט און זיינען מחזק און מועיל איינער דעם אנדערן. און דאס איז די נקודה וואס דער רבי ברענגט ארויס ווי אהבה גייט פון איינעם צום צווייטן, סיי פון רבי צו חסידים און סיי פון חסידים צום רעבן. אונזער רבי האט אמאל אדרעסירט אט דעם היום יום, און ער פרעגט א קשיא, וועמען איז נוגע אז דו פילסט אז דער רבי, דאס וואס דו האסט א אהבה צום רבי'ן ווייל דער רבי טראכט וועגן דיר, ס'דארף דאך עפעס ארויס קומען א ענין פון פועל סתם אין דער וועלט אריין, דאס איז דאך נישט סתם דברים. זאגט דער רבי דאס געפינט מען על דרך ווי ביי הרהורי תשובה. אין לקוטי תורה ווערט מוסבר אז ס'איז דא א אתערותא דלעילא במילא פועלט עס א התעוררות אבער עס קען זיין אויב איש מזריע תחילה יולדת נקבה ס'וועט גארניט ארויסקומען פון דערויף אויב ס'ניטא דערנאך דעם אתערותא דלתתא וועט עס נישט האבן קיין קיום. איז על דרך זה, ווען דיר פאלט איין א ענין פון רעבן, דארפסטו וויסן דער רבי טראכט וועגן דיר, און די כוונה איז כמים הפנים אל הפנים דארפסטו מחזק זיין אט די די הרגש האהבה און אראפ ברענגען דאס אין פועל, פונקט ווי בנוגע צו דעם אייבערשטן התעוררות תשובה דארף אראפ קומען אין אהבה ויראה בפועל, על דרך זה, די אהבה פון רעבן דארף אריינקוקן אין אן אופן פון מעשה בפועל טון וואס דער רבי וויל און דער רבי פירט אויס, אויב דאס רעדט זיך בשעת א צדיק געפינט זיך נשמה בגוף, על אחת כמה וכמה לאחרי ההסתלקות אז מען פילט דעם רעבן איז דאס דערפאר וואס דער רבי טראכט וועגן דיר דא למטה ווי דו ביסט למטה און ער איז למעלה.